מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ עמוד א'. איז געשטאנען אין די משנה, א איד גייט ארויס פון ירושלים, און בטעות נעמט ער מיט זיך מיט פלייש פון קדשים, דאס הייסט די הלכה איז, מען מעג עס זיך נאר עסן אין ירושלים, און ער בטעות גייט ארויס פון ירושלים און דא האט ער ביי זיך אין טאש אביסל קדשים, איז די הלכה עס ווענדט זיך, זאגט די משנה אויב ביסט שוין אדורכגעגאנגען צופים, דעמאלט זאג איך דיר ווייסט וואס קענסט עס דא פארברענען, דארפסט נישט צוריק גיין צו ירושלים, אבער אויב דו ביסט נאך פארדעם, אויב אזוי זאלסטו צוריק גיין קיין ירושלים און דארטן גיין פארברענען. איז די גמרא גייט יעצט ברענגען א פסוק אין זכריה, וואס אין זכריה שטייט אז לעתיד לבוא וועט די אייבערשטער גרעסער מאכן ירושלים, ער וועט פארברייטן גאנץ ירושלים, אבער פאר דעם מען ברענגט נאך א פסוק אין זכריה וואס שטייט אפאר פסוקים פאר דעם וואס רעדט אויכעט לימות המשיח איז לאמיר נעמען דריי שורות פון אויבן אין פסוק שטייט והיה ביום ההוא ס'עט זיין יענע טאג ווען גוג גייט קומען אויפן וועלט לא יהיה אור יקרות וקפאון דאס פשוטע פשט איז אז מ'עט נישט כאפן איז דאס א חלק פון צרות איז דאס א חלק פון די גאולה ס'הייסט ס'עט נישט זיין קיין קלארקייט אויפן וועלט וואס די מצב דא איז יעצט. איז די גמרא דרשנ'ט אזוי, מאי יקרות וקפאון, וואס מיינט דאס? איז די גמרא גייט ברענגען דריי פסוקים, און דריי, נישט דריי פסוקים, נאר דריי פשטים וואס דאס מיינט. אמר רבי אלעזר, זאגט רבי אלעזר, זה אור שיקר בעולם הזה, דאס איז די אור וואס וועט זיין אויף די וועלט, איז עס גאר חשוב, די זון. די זון ביי אונז איז גאר א חשוב'ע זאך, אן די זון פארשטייט זיך קען די גאנצע וועלט נישט אנגיין, אבער וקפוי לעולם הבא, ס'וועט זיין לעולם הבא, די ליכטיגקייט וואס דער אייבערשטער וועט ארויסברענגען פאר כלל ישראל וועט זיין אזוי גרויס, אז די גאנצע זון איז א ממש א קלייניגקייט אקעגן די נייע אור וואס דער אייבערשטער וועט ארויסברענגען. דאס איז די ערשטע פשט וואס רבי אלעזר האט געגעבן. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן געבט א צווייטע פשט און ער זאגט, אלו נגעים ואוהלות שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא, אז דאס באציט זיך אויף די תורה, די ליכטיגקייט פון תורה ווען ס'איז דא חלקים וואס זענען זייער שווער, ווי למשל נגעים, אוהלות איז שווער צו פארשטיין, מען דארף זיך מוטשען צו כדי צו קענען פארשטיין, אויף דעם זאגט ער לעתיד לבוא וועט די אייבערשטער מאכן אז ס'זאל זיין לייכט צו פארשטיין, אפילו ס'איז דא חלקי תורה וואס איז שווער יעצט, מען מוטשעט זיך, אבער לעולם הבא וועט עס זיין לייכט צו פארשטיין. ורבי יהושע בן לוי אמר, רבי יהושע בן לוי זאגט, אלו בני אדם שיקרין הן בעולם הזה, דאס זענען מענטשן וואס זענען זענען חשוב אויף דער וועלט, זיי זענען עשירים, זיי זענען חשוב אויף דער וועלט, מען געבט זיי כבוד, אבער וקפויין הן לעולם הבא, אז אין לעולם הבא, זענען זיי גארנישט דארטן. דערציילט די גמרא אזוי, כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי, רב יוסף, דער זון פון רבי יהושע בן לוי, חלש, ער איז געווארן קראנק, ואיתנגיד, און ער איז ממש אזוי געשטארבן, א ניר דעט עקספיריענס. יעצט כי הדר, ווען ער האט זיך צוריק אויפגעוועקט, אמר ליה אבוה, האט דער טאטע רבי יהושע בן לוי אים געפרעגט, מאי חזית? ביסט געווען דארטן, דערצייל עפעס, וואס האסטו געזען דארטן, וואס האסטו געהערט דארטן, זאג עפעס. אמר ליה האט ער געזאגט, זאלסטו וויסן, עולם הפוך ראיתי, איך האב געזען א פארקערטע וועלט, די וועלט איז איבערגעדרייט, עליונים למטה, די וואס זענען חשוב אויף די וועלט, דארטן זענען זיי למטה, ותחתונים למעלה, און תחתונים, די אידן וואס דו האסט געמיינט זיי זענען גארנישט, זיי קענען גארנישט, זיי ארבעטן, זיי לערנען אביסל, אביסל חסד, אויף דעם האב איך געזען, ותחתונים למעלה. אמר לו, האט ער געזאגט צו אים, בני, זאלסטו וויסן, עולם ברור ראית, ס'איז נישט קיין עולם הפוך, דאס איז די ריכטיגע וועלט, פארקערט, דארטן האסטו געזען עכטיג וואס די וועלט איז. ואנן היכי התם, האט די טאטע אים געפרעגט אבער אונז תלמידי חכמים, וואס איז אונזערע מצב דארטן? האט ער געזאגט, כי היכי דאיתו אנן הכי, אזוי ווי אונז זעמער אויף די וועלט, הכי איתינן התם, אזוי זעמער אונז אויכעט אויף יענע וועלט. זאגט ער, ווען איך בין אריינגעקומען דארטן, ושמעתי האב איך געהערט שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן, וואויל איז פאר דעם וואס קומט צו דא, ס'הייסט אויף יענע וועלט, ותלמודו בידו, ער האט געלערנט, ער האט געהארוועט, ער קען אויסווענדיג, ער האט געשריבן, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. ושמעתי, ווען איך בין ארויסגעגאנגען, האב איך געהערט, שהיו אומרים, הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן, די הרוגי מלכות, קיינער קען נישט שטיין אין זייער מחיצה, ס'הייסט זיי זענען גאר חשוב. ומאן, ווער זענען הרוגי מלכות, וויל די גמרא זאגן אזוי, אילימא רבי עקיבא וחבריו, אפשר מיינט דאס צו רבי עקיבא מיט זיינע חברים, דאס הייסט די עשרה הרוגי מלכות, אז זיי, עפעס א גאר א חשובע מדריגה זענען זיי, קיינער קען נישט צוקומען צו זיי, זאגט אים אבער ניין, משום הרוגי מלכות ותו לא, רבי עקיבא אדער זיינע חברים די גאנצע חשיבות איז געווען זיי געווען פון הרוגי מלכות, זענען געווען גדולי עולם, רבי עקיבא האט געהאט פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים, זיך מוסר נפש געווען פאר תורה, וועסטו זאגן די ווארט זיין חשיבות איז געווען די חלק ווייל ער איז געווען הרוגי מלכות? נאר וואס זאגט די גמרא ביסטו גערעכט, נאר וואס, אלו הרוגי לוד, ווי די גמרא דערציילט אין תענית דף י"ח עמוד ב', אז די טאכטער פון די קעניג האט מען געטראפן זי איז געווען טויט, האט די קעניג געוואלט באשולדיגן די אידן, האט זיי געוואלט אלע אויסשמד'ן, איז צוויי ברידערס האבן געזאגט, אז די קעניג האט זיי געזאגט אז טאמער מען גייט נישט זאגן ווער האט דאס געטון, גייט ער זיי אלע אויסשמד'ן, זענען געקומען צוויי ברידערס און זיי האבן געזאגט אונז האבן עס געטון, זיי האבן פשוט אויף זיך מקבל געווען דאס, אז זיי כאילו זיי האבן געזאגט אונז האבן עס געמאכט כדי צו קענען ראטעווען כלל ישראל. און ממילא אויף דעם האט ער געזאגט, אויף דעם האב איך געהערט שמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין יכול אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. איז די גמרא גייט ווייטער יעצט און ברענגט דעם פסוק וואס מען האט פריער דערמאנט לגבי די הרחבה פון ירושלים, איז ברענגט די גמרא דעם פסוק ביום ההיא יהיה על מצילות הסוס קודש לה'. זאגט די גמרא אזוי, דא רעדט מען פונעם פסוק וואס וועט זיין ביום ההוא, משיח וועט קומען וואס וועט זיין דעמאלטס, זאגט ער אזוי, מאי מצילות הסוס, וואס מיינט דאס, זאגט די גמרא אזוי, אמר רבי שי' בן לוי זאגט רבי שי' בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים, לעתיד לבוא די אייבערשטער צולייגן אויף ירושלים, ער וועט גרעסער מאכן ירושלים, וויפיל ער גייט עס גרעסער מאכן, עד שהסוס רץ ומציל. נארמאל ווען איך האב שאטן, די זון קומט אראפ פון אויבן פון די זייטן, אינדערפרי און נאכמיטאג, און די צל גייט אויפן אנדערע זייט. אבער ווען ס'איז ממש אינמיטן, דעמאלט איז נישט דא קיין שאטן. און ממילא ווילאנג די פערד לויפט, און די שאטן איז ממש פון אונטן, ס'הייסט די פערד קען לויפן ביז צו חצות, אזוי גרויס וועט ירושלים ווערן. ס'הייסט די אייבערשטער וועט מאכן ירושלים אזוי גרויס, ווי ס'דויערט פאר א פערד צו לויפן פון אינדערפרי ביז צו ממש חצות, אויף אזוי ווייט ביז ווי די פערד וועט אנקומען, ביז אזוי גרויס וועט די אייבערשטער צולייגן אויף ירושלים. ר' לעזער אומר, ר' לעזער טייטשט דעם פסוק אנדערש, און ער זאגט, כל מצילות שתולין לסוס, די אלע צירונגען, אלע וואס דזשולי וואס מ'האט ארויפגעלייגט אויף די סוסים, בין עיניו צווישן די אויגן, יהיה קודש לה', דאס הייסט מ'פלעגט נעמען די סוס, פלעגט זיין אזוי ווי אונזערע קארס, אזוי ווי מען פלעגט ארום גיין, וואס איז געווען די וועג מען איז ארום געפארן, איז מיט א סוס, מיט א פערד, איז די פערד געגאנגען אויף אוטינגס, מען האט זיך ענדזשויעט דערמיט, ס'איז געווען עפעס אזא כבוד זאך, און מילא האט מען גענומען צירונגען, מען האט עס ארויף געלייגט אויף די פערדן, און דאס איז געווען עפעס אזא שיינקייט וואס מען האט געמאכט פאר זיי. איז לעתיד לבוא משיח וועט קומען, מען וועט כאפן וואס פאר שטותים דאס איז, ווי די עיקר פון לעבן איז תורה, זיך אפגעבן מיט תורה, עבודה, מאכן מצוות, מעשים טובים, איז די אלע צירונגען וואס מען האט ארויפגעלייגט אויף די בהמות, אויפן סוס וועט מען אלעס אראפנעמען עס געבן צו בית המקדש. ורבי יוחנן אומר רבי יוחנן זאגט א דריטן פשט, כל ביזה שבוזזין ישראל עד שעה שהסוס רץ ומציל, אלע ביזה וואס אידן וועלן צוזאמנעמען פון אלע פעלקער ארום נישט אין ארץ ישראל ביז צו חצות, יהיה קודש לה' וועט מען אלעס מנדב זיין פארן בית המקדש.

והיה, און ס'וועט זיין הסירות בבית השם די טעפ אין בית המקדש כמזרקים לפני המזבח, אזוי ווי די מזרקים זענען געווען די טעפלעך אדער די די וואס מ'האט אויפגעפאנגען מיט דעם די בלוט דאך אלעס געווען פון גאלד, און ממילא זאגט די פסוק והיה הסירות בבית השם אפילו די טעפ אין בית המקדש וועט זיין כמזרקים לפני המזבח, אזוי ווי די מזרק אין די מזבח פשט איז אלעס וועט זיין זילבער עס וועט זיין גאלד, פשט דא א ריזיגע רחבות, און מילא אפילו טעפ האט מען געמאכט פון גאלד מיט זילבער. אלא למאן דאמר הנך תרתי, אבער לפי די ערשטע נאר צוויי מאן דאמרים וואס האבן געזאגט, אדער פשט אין פסוק איז אז דער אייבערשטער צולייגן פאר ירושלים, אדער די צווייטע פשט איז אז דער אייבערשטער גייט אז די די אלע פשוט די זאכן די די צירונגען וואס זענען געווען אויפן סוס דאס גייט מען געבן פארן בית המקדש, אויב אזוי איז דאס דאך אלעס נישט קיין סיבה פארוואס איך זאל זאגן אז די טעפ אלעס וועט זיין פון גאלד און זילבער. אויב אזוי פרעג איך דיר, מאי והיה הסירות בבית השם? וואס וועט מען מאכן דא? וואס איז פשט דא דעם סוף פונעם פסוק והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח? אויף דעם זאגט ער, מילתא אחריתי קאמר, דער פסוק וויל מיר זאגן מיט דעם א צווייטע זאך, אז וואס? דמתעתרי ישראל, אז אידן וועלן זיין רייך ומתנדבי ומייתי, זיי גייען ברענגען און זיי גייען מנדב זיין זייער געלט צום בית המקדש, און ממילא מיינט עס די זעלבע זאך, והיו הסירות בבית השם, אז אפילו די טעפ אין בית המקדש זאלן זיין פון גאלד מיט זילבער, ווייל ס'וועט זיין עשירות ביי כלל ישראל, און ממילא די אידן דער עולם וועט געבן געלט פארן בית המקדש. איז גייט די גמרא ווייטער און זאגט די גמרא ברענגט ארויס דעם נעקסטן פסוק, און ער זאגט אזוי, בשלמא למאן דאמר ביזה, לפי די מאן דאמר וואס האט געזאגט רבי יוחנן וואס ער האט געהאלטן אז די פסוק קומט צו זאגן אז די ביזה וואס די אידן האבן איינגענומען פון די גוים אין גאנץ ארץ ישראל, איז ביז חצות וואס מ'האט איינגענומען גייט מען געבן פארן בית המקדש, אויב איז אזוי פארשטיי איך היינו דכתיב ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבקות, אז אין בית המקדש וועט שוין מער נישט זיין אזעלכע הענדלערס מ'עט מ'עט האנדלען דארטן ס'הייסט מ'עט מאכן סחורה כדי בית המקדש כדי בית די גבאי זאל האבן געלט, וויבאלד ס'עט זיין א גרויסע עשירות אין בית המקדש, און ממילא דארף מען נישט האבן די סוחרים אין בית המקדש זאלן מאכן זיכער אז בית המקדש האט געלט. אלא למאן דאמר הנך תרתי נאר לפי די צוויי ערשטע מאן דאמרים אז די פריערדיגע פסוק קומט צו זאגן מען גייט גרעסער מאכן ירושלים אדער זאגן אז די צירונגען פון די סוסים גייט מען געבן צום בית המקדש אויב איז אזוי מאי ולא יהיה כנעני וואס דער טייטש אין די פסוק דארטן ולא יהיה כנעני עוד בור בבית השם לכאו' וועט מען מוזן האבן דארט סוחרים דארטן ס'וועט זיין טאקע אביסל מער אבער ס'וועט נישט זיין כאילו מ'דארף זיי שוין מער נישט האבן. אמר רבי ירמיה, זאגט רבי ירמיה, אין כאן עני, די תורה וויל מיר נאר זאגן אז זאלסטו וויסן אז אין כאן עני, ס'עט זיין א עשירות ביי כלל ישראל, ס'עט נישט זיין קיין עניות ביי כלל ישראל, און דאס איז וואס די תורה וויל מיר ארויסברענגען. זאגט די גמרא, למעשה לפי רבי יוחנן, וואס ער האט דאך געלערנט אז די פסוק זאגט ולא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבקות ביום ההוא, פשט איז אז ס'עט שוין מער נישט זיין קיין סוחר אין בית המקדש, פרעג איך דיר, וכנעני מנלן דאיקרי תגר, ווי ווייס איך, ווי זע איך דעם געדאנק אז די ווארט כנעני מיינט נישט די לאנד כנען, די מענטשן פון די פאלק כנען, נאר ס'מיינט סוחרים, זאגט ער אזוי, דכתיב ווייל שטייט אין פסוק, וירא שם יהודה בת איש כנעני, יהודה האט געזען א בת איש כנעני, ושמו שוע, ויקחה ויבא אליה, יהודה האט זי גענומען פאר א ווייב. ער זאגט אזוי, מאי כנעני, וואס איז דער כנעני? ער זאגט בת איש כנעני, וואס פאר סארט כנעני רעדט מען דא? זאגט ער אזוי, אילימא כנעני ממש, אויב ווילסטו זאגן אז יהודה האט גענומען פאר זיך א פרוי וואס קומט פון דעם לאנד כנען, א אשת כנענית. אויב איז אזוי, פרעגט ער, זאג איך דיר, אפשר קען דאס דען זיין אז בא אברהם והזהיר את יצחק, אברהם האט אנגעווארנט יצחק און האט געזאגט ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ, אשר לא תקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנכי יושב בקרבו, ער האט אים אנגעווארנט, גיי נישט נעמען אשה כנענית, בא יצחק והזהיר את יעקב, יצחק האט אנגעווארנט יעקב, אזוי ווי שטייט ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו ויאמר לו, לא תקח אשה מבנות כנען. קען דען זיין ויהודה אזיל ונסיב? ווילסטו מיר זאגן יהודה איז געגאנגען און גענומען א אשת כנענית? זיינע טאטע, זיינע זיידעס האבן אזוי שטארק אנגעווארנט אויף דעם, זאל ער גיין נעמען א אשה כנענית קען דאך נישט זיין. אלא אמר רבי שמעון בן לקיש, נאר איז רבי שמעון בן לקיש מסביר אזוי, בת גברא תגרא, וואס ס'מיינט צו זאגן, ער האט גענומען א פרוי וואס איז געווען א טאכטער פון א כנעני, אבער נישט כנעני פון דעם לאנד כנען, אשת א, פון די מענטשן פון כנען, נאר וואס, א טאכטער פון א סוחר. זע איך פון דא דעם געדאנק אז כנעני מיינט נישט דווקא די מענטשן פון דעם וואס שטאמען פון כנען, נאר וואס ס'מיינט א סוחר. ברענגט ער נאך א ראיה דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק כנען בידו מאזני מרמה ואיבעית אימא מהכא פון א אנדערן פסוק אשר סוחריה שרים און כנעניה נכבדי ארץ. איז זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד פרעגט די גמרא אזוי, אטו האידנא לאו אחד הוא? דו זאגסט מיר אזוי, די פסוק זאגט ביום ההוא יהיה השם אחד, יענעם טאג, דעמאלס ווען ס'וועט זיין לעתיד לבוא, דעמאלס וועט זיין השם אחד. פרעג איך דיר עפעס האידנא לאו אחד הוא, יעצט איז ער עפעס נישט אחד? אמר רבי אחא בר חנינא, זאגט רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, פאר א גוטע זאך זאגט א מענטש הטוב והמיטיב, פאר א הנאה פון א זאך, צו א בשורה טובה, צו א גוטע וויין, זאגט ער הטוב והמיטיב, ועל בשורות רעות, אבער פאר א שלעכטע בשורה, אומר ברוך דיין אמת, זאגט ער ברוך דיין אמת. אבער לעולם הבא זאלסטו וויסן, כולו הטוב ומיטיב, און נאר דא כולו, אלעס איז טוב און מיטיב, מ'וועט שוין זען אזוי קלאר, ביום יהיה השם אחד, אלעס וועט זיין קלאר פאר א מענטש, יעדע זאך וואס געשעהט אויף דער וועלט, אלעס וועט ער פארשטיין און זעהן די שיינקייט אין דעם, די קלארקייט פארוואס ער האט געדארפט זאגן, פארוואס יעדע זאך האט געדארפט געשען, און ממילא וועט ער פארשטיין און אייביג זאגן הטוב והמיטיב. דער פסוק ענדיגט זיך שמו אחד, זאגט ער מאי אחד, וואס מיינט דאס אחד, אטו האידנא לאו שמו אחד הוא, עפעס יעצט איז נישט שמו אחד? אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב בי' ק', די יעצט די תורה שרייבט אייביג מיט א י' ק' ו' ק', אבער ונקרא באלף דלת, ליינען ליינט מען עס בשם אדנות, אבער לעולם הבא כולו אחד, ווען ס'וועט זיין לעולם הבא לעתיד לבוא אלעס וועט זיין לעולם הבא וועט זיין כולו אחד, נקרא בי' ה', מ'וועט עס ליינען בי' ה', ונכתב בי' ה', און אויך שרייבן, ס'הייסט אזוי ווי מ'שרייבט עס אזוי וועט מען גייען עס אויך זאגן. דערציילט די גמרא סבר סבר רבא למדרשה בפירקא אז רבא האט געוואלט האלטן א דרשה און מסביר זיין די שמות וואס ליגט אין דעם יעדע זאך על פי קבלה וואס ווי און ווען אמר ליה ההוא סבא האט ההוא סבא אים געזאגט צו עס מיינט אליהו הנביא צו עס מיינט א צווייטן האט ער אים געזאגט לעלם כתיב אין די תורה שטייט אזוי ווי האט דער אייבערשטער געזאגט זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור לדור דור יעצט ווען ס'שטייט אין פסוק שטייט זה שמי לעולם שטייט לעולם איז ל' עין ל' ענדע מ' שטייט נישט מיט א ו' און ממילא זאגט ער לעלם די אייבערשטער זאגט ס'איז געווארן צו באהאלטן דאס איז מיין נאמען אבער ס'באהאלטן ס'איז נישט א זאך אויף מפרסם צו זיין ר' אבינא רמי ר' אבינא האט געפרעגט כתיב זה שמי לעלם, פשט, פשט מ'דארף מיין נאמען, דאס דארפסטו פשוט האלטן שטיל, ס'איז פשוט באהאלטן, וזה זכרי לדור ודור, לדור דור, אבער דאס איז מיין מיין זכר לדור דור, ס'הייסט יעדער איינער זאל וויסן דערפון, וואס יא מ'זאל וויסן, וואס מ'זאל נישט וויסן דערפון, אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשאני נכתב אני נקרא, נישט אזוי ווי ס'שטייט, אזוי זאלסטו עס רופן, נכתב אני ביו"ד ק"א,